א גוטע וואך און ברוכים הבאים צו היסטאריע מיט רבי יחיאל עפיזאד. די וואך איז געספאנסערט געווארן לנשמת בלימה בת מרדכי דוד. ס'איז געספאנסערט געווארן דורך איר זון הרב מאיר אדלער. צו ספאנסערן אדער סיי וועלכע הערות קאמענטארן, ביטע שיקט א אימעיל צו PODCYECHIEL@gmail.com. PODC יחיאל עט דזשימעיל דאט קאם סאו וואס גייט מען רעדן די וואך?
די וואך האף איך צו ענדיגן דעם שמועס אויף די תקופה פון די איובים אין ירושלים. די איובים איז אינגאנצן פֿינף און זיבעציק יאר, צווישן די קרוסעידערס מיט די מעמעלוקס, די תקופה איז געווען זייער א שווערע תקופה, נישט נאר אין ארץ ישראל נאר אין גאנצן געגנט אין מזרח התיכון, יעדע פאר יאר איז ארויף געקומען א אנדערע כובש וואס האט איינגענומען דעם פריערדיגן געגנט און חרוב געמאכט די די חומות מיט די הייזער, און ס'האט נאר איבערגעלאזט א גרויסן חורבן. די חידוש וואס איך וויל יעצט אין די שמועס מדגיש זיין און מבליט זיין איז אז כאטשיק די תקופה איז געווען פון די שווערסטע תקופות, פאר סיי פאר גוים און קל וחומר פאר אידן, עם כל זה אידן זענען געקומען במסירות נפש מכל קצוות תבל זיך באזעצן אין ארץ ישראל, אונז זענען זיך מתייחס אין אונזערע שמועסן יעצט אין ירושלים וועט מען רעדן וועגן די קהילה אין ירושלים. אזוי ווי אונז האבן גערעדט אין די פריערדיגע שמועסן אז צלאח א-דין האט איינגענומען אין עלף זיבן און אַכציק אין קרב קרני חיטין, דאס איז אין געגנט פון טבריה, איינגענומען ארץ ישראל פון די צלבנים פון די קרוסעידערס. אזוי ווי די תקופה איז זייער א שווערע תקופה, איז יעדע שטיקל ברעקל פון ידיעה כלפי די אידן איז זייער וויכטיג און זייער חשוב. ס'איז כמעט גארנישט געבליבן, פארשטייט זיך באופן טבעי בעקבות די אלע אסונות מיט די מלחמות, און די אידן זענען נישט געבליבן בכלל אין ארץ ישראל אלע זענען אנטלאפן אדער מ'האט זיי אויסגעהרגעט, און למרות כל זאת איז למרבה הפלא געבליבן אין די גניזה אין קאהיר עטליכע בריוו וואס גיבט אונז אביסל א באלייכטונג אויף די תקופה אין ארץ ישראל אין ירושלים. צלאח א-דין געווען זייער א שטארקער קאנקערער אייננעמער, און ער האט מחדש געווען אסאך איסלאמיסטישע הנהגות און הלכות אין איינגעפירט אין ארץ ישראל און אוואו ער איז געווען. איינע פון די חוקים אין איסלאם, פון די ערשטע חוקים אין איסלאם איז אז מען דארף דערדריקן די אידן מיט די נוצרים, כאטשיג זיי זענען עמי הספר, זיי האבן א גרויס, זיי האבן א חשוב'ע דרגה אז זיי גלויבן אין די תנך, אבער וויבאלד זיי האבן נישט אנגענומען דעם נביא מוחמד איז איז דארף מען זיי דערדריקן, און ס'איז דא גאנצע רשימות פון דריקערייען ווי מען דארף ווי מען דארף זיי דערדריקן, בעיקר נישט האבן קיין רעכטן און צאלן הויכע טעקס. יעצט איז דא עטליכע בריוו אין די אין די גניזה וואס ס'דערמאנט צלאח א דינ'ס אראפנעמען די טעקס, מען קען נישט פארשטיין וואס ער וואס ער רעדט, איז אזוי, טאקע אין די אין די קוראן אין די ערשטע ספרים פון די איסלאם שטייט טאקע אז מען דארף מאנען א געוויסע סכום פון פון מס, למשל טאמער א איסלאם א מוסלעמי פארקויפט סחורה אדער ברענגט אריבער סחורה פון איין פלאץ צום צווייטן דארף ער צאלן צוויי מיט א האלבן פראצענט וויפיל די סחורה איז ווערט, מה שאין כן א איד אדער א נוצרי דארף צאלן טאפלט, פינף פראצענט. איינער וואס וואוינט אינדרויסן פון די מדינת האיסלאם, פון יוראפ, דארף צאלן טאפלט פון פינף, צען פראצענט. אבער וויבאלד אונז טרעפן עס נישט, נישט אין די אידישע שריפטן און נישט אין די נוצרישע שריפטן, איז מוז מען זאגן אז מ'האט נישט געהאלטן די, מ'האט נישט מקיים געווען די חק. ווען נישט וואלט מען עס געטראפן. צלאח א-דין וויבאלד ער האט ער האט אויפגעהויבן די קרן פון די איסלאם האט ער האט ער צוריק מחיה מתים געווען די חוק. וואס האט עס גורם געווען? ס'האט גורם געווען אז די אלע סוחרים האבן אפגעלאזט די געגנט און זיי האבן אנגעהויבן צו פירן מסחר אין איטאליע און העכער אין יוראפ. צלאח א-דין האט עס גלייך פארשטאנען און געפילט ער האט פארלוירן זיין זיין מטבע, האט ער אראפגענומען די די געוויסע חוק, און נישט נאר האט ער אראפגענומען אז די איד דארף נישט דארף נישט צאלן מער, נאר א איד איז גלייך ווי א איסלאם דארפן צאלן אלע נאר צוויי מיט א האלבן פראצענט, איז אונז האבן עטליכע בריוו פון אידן סוחרים פון מצרים קיין ארץ ישראל אדער פון ארץ ישראל קיין מצרים וואס זיי דערמאנען עס, איך וועל נאר איבערזאגן איין בריוו, בימים האחרונים הגיע מכתב אדונינו, הערט זיך איין דעם דעם די שבחים ווי מען איז משבח צלאח א דין, אדונינו צלאח א דין יתמיד ה' מלכותו. און מ'האט אויסגערופן זיין הכרזה אין די אין די אפיס אין די משרד פון די פון די מנהל דער וואס ס'פירט די די מיסים, און ווער ס'פירט די מיסים דארף אויך א ברכה פון גאט, כל עוד קיים זמן בעיר, כל זמן ס'דא סוחרים אין די שטאט, דארף נישט א איד אדער א גוי צאלן נאר די סכום וואס מען דארף וואס א איסלאם דארף צאלן. בעט איך פון אייך ירושלימ'ער אידן, ווען מען נעמט ארויס די ספר תורה פון ארון קודש זאלט איר מתפלל זיין לשלום הסולטאן יתמיד השם מלכותו. עס גיט אונז א שטארקע אינדיקאציע ווי איז די יחס צו די שלומה של מלכות אויף אזא אויסדרוק. נאך א נקודה וואס מ'קען לערנען פון די פון די בריוו איז, שוין אין יענע יארן האט מען געמאכט א מי שברך ל ל פאר די שרים פון די ממ פון די פון די מלכים ביי די יציאת ה יא הוצאת הספר תורה. נאך צלאח א-דין איז די עמפייער אביסל צו צוקראכן געווארן, ווייל ס'איז געווען א מחלוקת צווישן זיינע קינדער מיט זיין משפחה, און דאס איז די סיבה פארוואס די צלבנים זענען צוריקגעקומען, און געפירט שטארקע קאמפן, זיי האבן אויסגענוצט די שוואכקייט פון די איסלאם נאך זיין נאכן שטארבן פון צלאח א-דין, באלד וועט מען צוריק קומען צו דעם. נאך ב נאך בחייו פון צלאח א-דין איז דא האט מען צאמגעשטעלט א פאזל, ממש א פאזל פון עטליכע בריוו אין די גניזה, וואס עס שטעלט פאר א משפחה אין ירושלים, נישט סתם א משפחה, נאר מ'איז יעצט געוואר געווארן אז ירושלים איז געווען עטליכע קהילות, אזוי ווי אונז האבן פארגעשטעלט אין די פריערדיגע שמועסן, און ס'איז דא א רב, דא א רב מיט א שול, מיט א קהילה, מיט א מקווה, מיט א רעבעצן וואס איז וואס איז וואס איז אחראי אויף די מקווה, איז זיך. דערמאנען עטליכע אינטערסאנטע עפיזאדן דארט פון די קהילה אין ירושלים וואס האט זיך לאנג נישט געהאלטן, ווייל גלייך נאך ווען די קרוסעידערס זענען אריינגעקומען איז די קהילה אין ירושלים בטל געווארן. די פרשה וואס מ'גייט דא זאגן איז געווען אין און בערך אין יאר תתקנ"ה, דאס איז אויף די גוי'אישע עלף פינף און ניינציג. דער רב פון, לאמיר נישט אנרופן דער רב, בעסער אנרופן א דיין, דער דיין אין ירושלים פון די ספרדישע קהילה האט געהייסן אליהו בן זכריה, געווען א דאקטער, דאס האט אים געגעבן א א מעמד אויך ביי די סולטאן, ביי צלאח א-דינ'ס משפחה, דארף וויסן אז אידן זענען חשוב'ע אידן, געלערנטע אידן זענען געווען אויך דאקטוירים, און דאס האט געהויבן די לעוול פון די אידישע קהילות, און ער האט געהאט גרויס כבוד בבית המלכות. ער האט געהאט קינדער מיט אייניקלעך וואס ווערן דערמאנט אין די בריוו. ויהי היום ער איז געפארן קיין מצרים אויף מסחר, דער דיין, און ס'איז געקומען שבת, די שיירה איז געפארן אויף אשקלון, עזה און מדבר ביז מצרים, ביז א שטאט וואס הייסט ביליבאס, דאס איז געווען די שער פון מצרים אין יענע יארן, אין געגנט פון קאהיר, אבער אינמיטן מדבר איז געווארן שבת, און ער איז א ערליכער איד, ער וויל נישט מיטפארן מיטן עולם, וואס זאל ער טון, האט ער האט ער געדינגען, האט ער געצאלט געלט פאר צוויי בעדואים, זאלן זיין מיט אים אין מדבר דעם גאנצן שבת, און גלייך נאך שבת האבן זיי אים געפירט זייער שנעל מיטהאלטן און מיטיאגן די שיירה וואס איז שוין פאר א טאג, פאר א מעת לעת פריערט זיי אפגעלאזט. למרבה הפלא אבער זיינע זאכן, זיינע מטלטלין, האט די שיירה מיטגענומען, דאס איז א א זאך וואס מען דארף מדגיש זיין, די יחס אין די תקופה פון די איסלאם צו די אידן. למחרת השבת שרייבט ער א בריוו פאר זיינע קינדער, יעצט ווי קומט אן א בריוו פון אינמיטן א מדבר, צו זיינע קינדער וואס וואוינען אין ירושלים, איז למרבה הפלא געווען איינער פון די סולטאנ'ס שליחים פון מצרים איז געפארן קיין ירושלים, האט אים געשריבן א בריוו, די בריוו איז געשריבן געווארן אויף לשון קודש, און איך וועל פארלערנען עטליכע שורות אין די בריוו, ער שרייבט צו דער זון וואס האט געהייסן דער בכור האט געהייסן אבו זיקרי, ער איז אויך געווען פון די חשובי הקהילה און אויכעט א דאקטער. וויבאלד ער איז געווען א דאקטער איז ער געווען אויכעט מקורב צו די בית הסולטאן אין ירושלים. שרייבט ער אזוי דא בני בני היקר המלומד. איך בין שוין אנגעקומען צו עמעלטילאב, עמעלטילאב איז איז פאר ביליביס, פאר די שער פון מצרים.

בין נושאי השיירה איז געווען סוחרים רעכנט ער אויס כל מיני סוחרים און וואס זיי האנדלען, און נאכדעם רעדט ער וועגן די שבח פון די סולטאן, און ער ווינטשט אים אן אז זאל מצליח זיין אין זיינע מלחמות און פירן די מדינה, סאו דאס איז נישט אינטערסאנט פאר אונז. בעט ער אים, דער בריוו וועט אנקומען צו דיר דורכ'ן סולטאן, דאס הייסט איך שיק פון איך שיק דעם בריוו מיט א שליח פון סולטאן, דער סולטאן וועט עס דיר איבערגעבן אין מיט אין ירושלים, בעט איך דיר זאלסט אכטונג געבן אויף די משפחה, און זאלסט איינפירן יראת שמים אין די משפחה, זיי מחזק זיין אויף יראת שמים מיט מידות טובות, אז זיי זאלן מתנהג זיין שיין צו צו די סביבה. און אזוי וועסטו מחנך זיין די קינדער מיט די אייניקלעך, און אזוי וועלן זיי מוריש זיין עולם הזה און עולם הבא, און און ניצול ווערן פון צרות פון עולם הזה און עולם הבא. אונז ווייסן נישט די נעמען פון די קינדער מיט די אייניקלעך, נאר אונז האבן דריי דורות, אבו זיכרי מיט זיין ברודער שלמה, איז שלמה געווען א קליין, נאך א אינגל, א קליין א יונגער בחור'ל, און דער טאטע אליהו האט אים געדינגען א מלמד ער זאל לערנען מיט אים. ער קומט א צוריק אהיים, און אבו זיכרי בלייבט אין ירושלים, אבער דער צווייטער זון עזריטשי ער פארט קיין עכו דינגע האנדלען אין עכו, דארף וויסן אפשר באלד וועט מען רעדן וועגן עכו, עכו איז געווען גאר א חשובע שטאט אין די תקופה, און ס'איז געווען גרויס מסחר ווייל ס'איז א פארט, און די צלבנים האבן אויפגעהויבן די רמה פון שטאט אויף א שטארקע א הויכע לעוול אין מסחר. דער ריטשי. ער איז געפארן קיין עכו, אינמיטן מסחר איז ער דארט קראנק געווארן און געשטארבן און מ'האט אים באגראבן אין חיפה. שרייבט אבו זיכרי פארן טאטן פארן דיין דעם ביטערן שמועה אז אונזער אז דיין זון אונזער ברודער איז געשטארבן איז אינמיטן די ניחום פון די בריוו שרייבט ער אזוי, ואומר אני שכל מי שמשנה את דעתו מלגור בירושלים לא יראה טובה און מי שיצא ממנה ממיט שואה על עצמו. א שרעקליכע אויסדריק. זאגט ער אדער על עצמו אדער על ילדיו. דא איז ער אזוי מאשים דעם טאטן אז ער איז אוועק אין מצרים. און איך האב נישט קיין ספק אז צוליב דעם איז דער זון אוועק. זייער זייער א שווערע אויסדריק, בו בפרט אז די תקופה איז זייער נישט קיין לייכטע תקופה, עם כל זה האט ער געהאט אזא געדאנק. נאכדעם איז דא נאך א בריוו פון טאטן צום זון נאכאמאל ער זאל אכטונג געבן אויף די קינדער און זיי מחנך זיין אויף תורה און יראת שמים. דאס גיבט אונז א דוגמא פון א אידישע משפחה אין די זייער נישט קיין לייכטע תקופה. נוסף צו דעם איז דא אזוי ווי ס'פאסירט ביי יעדע אידישע קהילה מחלוקת, נאכאמאל, דער דיין איז איז דער אחראי פון שטאט אבער נישט ער נישט אין געגנט, ער איז אינדרויסן פון שטאט, איז דא אנדערע וואס זיי ווילן איבערנעמען דעם פלאץ, ס'דא נאך א משפחה וואס איז זייער נישט קלאר, זייער נישט קלאר די יחס פון די קינדער מיט די מיט די עלטערן מיט די קינדער, מיט די אייניקלעך, אבער וואס מען קען יא ארויסנעמען איז די יחס פון די רעבעס צו די תלמידים און די און די חברה. ס'דא עטליכע בריוו אין די גניזה פון איינער וואס ער חתמעט יחיאל בן יצחק הצרפתי וואס ער וואוינט אין ירושלים. ער איז ארויפגעקומען פון ירושלים, ער איז ארויפגעקומען פון פון צרפת, בעקבות די עלייה פון די דריי הונדערט רבנים, און די ערשטע תחנה זיינע איז געווען אין ירושלים, ווייזט אויס ער האט נישט געקענט זיצן אין ירושלים בעקבות די מצב איז ער אראפגעפארן אין מצרים. פארן פארן קיין מצרים שרייבט ער א בריוו פאר זיינע חברים וואס ער האט אפגעלאזן אין מצרים, דאס הייסט ער איז געקומען פון צרפת קיין ארץ ישראל דורך מצרים, דארטן איז ער געזעצן אפאר יאר אזוי קומט אויס, און ער האט געלערנט מיט מיט צרפתים וואס זענען געזעצן דארט אין אין מצרים, מיט די כוונה צו ארויפקומען שפעטער אין ארץ ישראל. די צוויי רעבעס זיינע האבן געהייסן ר' יוסף און ר' גרשון. דאס איז סתם נעמען וואס אונז ווייסן נישט ווער זיי זענען, אבער אז מ'איז בודק אין רמב ם אין די אין די כתבים פון ר' אברהם בן הרמב ם טרעפט מען זיי, און זיי זענען טאקע געווען חכמים וואס זענען אראפגעקומען פון צרפת און אויפן וועג קיין ארץ ישראל האבן זיך באזעצט אין ירושלים און ר' אברהם בן הרמב ם רעדט פון זיי זייער גרויס. איינע פון די נעמען וואס דער יחיאל ברבי יצחק דערמאנט אז איך האב געלערנט מיט אים אין מצרים, מיין חבר, האט געהייסן רבי אנאטולי. יא, אנאטולי, גיי ווייס ווער דאס איז. א נאמען אן א טאטע, אן א זון, אן א, אן א, אן קיין שום זיהוי. אבער ווער עס האט אביסל א באקאנטשאפט אין די כתבים פון פון רמב ם פון רבי אברהם בן הרמב ם ווייסט אז ס'געווען א זייער חשוב'ער איד אנאטולי בן יוסף אויך איז ער געקומען פון פון יוראפ בפשטות פון פון געגנט פון דרום צרפת. קיין מצרים און דארטן איז ער איז ער געווארן ער איז געווען אין ארץ ישראל ער איז געקומען אין ארץ ישראל נאכדעם איז ער אראפ אין אין מצרים פון אים איז דא אין די גניזה שירים מיט תשובות מיט בריוו דער רמב ם איז אויך געקומען און געווען אין עכו און שפעטער איז ער געווארן איז ער געווארן דיין אין אין מצרים אין אלכסנדריה האט אים האט אים זייער מחבב געווען עס איז דא א שיר פון רמב ם אויף אים וואס א פינף שורות פון תוארים אויף די אנאטולי אז ער איז דער פון די חשובסטע דיינים ביי אונז. ס'איז דא א תשובה אין רבי אברהם בן הרמב ם, עטליכע תשובות אין רבי אברהם בן הרמב ם, מ'דארף וויסן אז די תשובות רבי אברהם בן הרמב ם איז אויכעט נתגלה געווארן אין די גניזה, און דארטן איז דא א אינטערסאנטע חומרא פון דער דיין רבי אנאטולי. ס'איז איינמאל געקומען א אלמנה צו בית דין, מיט א תביעה אז זי וויל מקבל זיין איר נדוניה. איר מאן איז אוועק און דארף באקומען די נדוניה. האט דער דיין מסכים געווען ס'דארף טאקע געגעבן די נדוניה צונעמען פון די פון די יתומים די נדוניה, בתנאי אז זי שווערט אז זי טובל'ט זיך לנידתה כהלכה. די דיינים האבן זיך אויסגעלעצט וואס א מין זאך איז דאס? וואס מה ענין שמיטה להר סיני, וואס א שייכות האט טבילה מיט מקיים זיין אין די צוואה, די כתובה? האט ער געענטפערט, היות וואס מען איז מזלזל אין טבילה, טבילת נשים, וויל איך מחמיר זיין און איינפירן חומרא, וואס איז פשט? וואס איז פשט פון דעם? עס קען זיין מען דארף מען זאל רעדן וועגן דעם א שמועס בפני עצמו, די קראים האבן געהאט פשטות די רוב פון די קהילה אין מצרים, און די קראים זענען נישט מודה אין כל מיני הלכות אין מקווה, און דאס האט געגעבן גאר א שטארקע זעזוע אין די קהילה אין מצרים, און אסאך אידן זענען נגרר געווארן בתר די קראים, איז דער רבי אנטולי דער דיין האט געוואלט מחזק זיין די אידישקייט, האט ער אויסגענומען אזא תנאי, ער האט אויסגענוצט די געלעגנהייט אויף צו איינפירן צוריק איינפירן טבילה כהלכה. אבער אין מצרים, אבער אין ירושלים איז נישט רואיג. ס'קען זיין ווייל דער רבי אליהו דיין איז אוועק אין מצרים. איז דא דא א ראש פון די תימנים, אזוי ווי אונז האבן די פריערדיגע שמועסן מסביר געווען אז ס'איז געווען דריי קהילות אין ירושלים, די אשקלוני און צרפתי און תימנים, און דער ראש פון די תימנים האט געהייסן צדוק אבו אלאמני, אלאמאני, און ער האט געפאדערט אז ער דארף זיין דער רב, איז מען האט געשיקט די שאלה פאר דער רבי אנטולי וואס ער זיצט אין מצרים, און ס'איז זייער א שווערע בריוו, ווי מען שטעלט פאר ווי מען איז רודף דעם רב צדוק אז זאל נישט האבן קיין הווא אמינא צו ווערן רב, מען צאלט שוחד פאר די שלטון זאל אים איינזעצן און פייניגן און נאך כל מיני שווערע זאכן וואס איז נישט כדאי דא צו דערמאנען. פריער דערמאנט אז אין עכו האבן די צלבנים מצליח געווען צו איינעמען, און ס'איז געווען דארטן בערך אכציג יאר זייער הויפט שטאט פון די ממלכה פון ארץ ישראל. בעקבות דעם איז געווען לייכטער פאר די צרפתים, ביי די עולי צרפת, מיט די בעלי התוספות זאלן זיך באזעצן דארט, פארוואס? ווייל זיי האבן אוועקגעשטעלט די שטאט אויף זייער א הויכע רמה, ס'איז געקומען צענדליגער צענדליגער שיפן יעדע וואך מיט סחורה, און ס'האט אויפגעלעבט די גאנצע געגנט, זיי האבן געבויט א שטאט שטאט לשם ולתפארת, נאר לעצטנס האט מען געטראפן די שטאט און מען האט עס געעפנט פארן ציבור, איך פיר דארט שוין משפחות, ס'איז א הערליכע פלאץ, כ'ווייס נישט צו מ'מעג זאגן הערליך ווייל ס'איז א נוצרישע פלאץ, אבער הלוואי וואלט איך געקענט ארומגייענדיג דארטן טרעפן די מקום פון די ישיבה, פון די בעלי התוספות, מען רעדט דארטן פון די די די סלתה און שמנה פון די בעלי התוספות, נישט נאר בעלי התוספות נאר מורינו הרמבן איז געזעצן דארט, און ועולה על כולנה מען האט געטראפן פאר פופציג יאר צוריק זיין זיין חתימה דארט, זיין חותמת, זיין סטעמפל משה בר נחמני נשמתו עדן, חזק, א מורא'דיגע זאך, געטראפן א עדות, דער רמבן איז געקומען אין ירושלים אין שנת כ ז, און ס'איז גלייך ארויף ערב ראש השנה איז ער שוין ארויף אין עכו פשטות, און פשטות איז ער דארטן אוועק. אין שנת כ ט האט ער געגעבן די זייער באקאנטע דרשה ראש השנה תורת השם תמימה. און ס'איז דא תשובות פון רשב א צו די ישיבה, און זייער שיינע תשובות. אבער און דער דער דער רמב ם איז געווען דארט און שפעטער רבי דוד הנגיד די אייניקעל פון רמב ם איז געקומען אהין ממש סוף די די די די תקופה פון די צלבנים אין עכו. אז מען רעדט שוין וועגן רבי אברהם און רבי דוד, דער זון מיט די אייניקל פון רמבם, איז מוז מען דערמאנען דעם חרם אויפן רמבם, ס'קען זיין אונז דארפן מקדיש זיין א שמועס, א עקסטערן שמועס אויף דעם, כידוע אז דער רמבם האט ארויסגעגעבן כתבי הקודש אין תורה און אין ספרים אין פילאסאפיע און רפואה, חוץ פון די בריוו. און נאך בחייו איז עס שוין געווען עטליכע פולמוסן אנטקעגן אים, מ'קען עס אפשר איינטיילן פינף שלבים אין די פולמוס, בחייו איז געווען דער רמה, ר' מאיר הלוי אבולעפיא האט געשיקט בריוו פאר חכמי צרפת אז מען דארף ארויסגיין א חרם אנקעגן רמבם. רבי דניאל הבבלי האט געשריבן השגות אויף די משנה תורה, און די צוויי האבן געעפנט א קאמף אנקעגן רמבם. דער צווייטער שלב איז שוין נאך פטירת הרמב ם ר' שלמה מן ההר דאס איז חכמי נארבאנא און זיינע תלמידים זענען ארויסגעגאנגען אנקעגן לימודי חכמות חיצוניות פילוסופיה, זייער א באקאנטע קרב, און זיי האבן אויסגערופן א חרם אנקעגן ספרי הרמב ם, און נישט נאר דאס, זיי האבן גע'מסר'ט פאר די כנסייה, פאר די קירכע, אז דער רמב ם גייט אנקעגן די דת, און זיי האבן ארויסגעגעבן אין תיו תיו קוף צדיק ב', ס'איז צוועלף צוויי און דרײַסיק, ארויסגעגעבן א גזירה אז מען דארף פארברענען ספרי הרמב ם, זייער א טראגעדישע מאורע. קומענדיגע שלב איז שוין די רמב ן, וואס די פולמוס איז אנגעגאנגען אין ספעין אין ספרד הנוצרית, און מען האט געוו דער רמבן האט דא דער ערשטער גדול וואס ער מאכט וואס ער האט געמאכט א פשרה אז מען דארף מחרים זיין די מורה אבער דעם יד דארף מען נישט מחרים זיין. די קומענדיגע שלב איז דא ביי אונז אין עכו, ס'איז געווען א מקובל רבי שלמה פאטיט, בכלל אין די תקופה איז איז דא א גרויסע גל א וועיוו פון מקובלים, קען זיין ס'איז בעיקבות די מלחמה אנקעגן די פילאסאפיע, וואס דאס דארף דאס דארף אויך א שמועס פאר זיך, דער רבי שלמה פאטיט שיקט בריוו קיין איטאליע און צרפת אז מ'דארף גונז זיין די מורה. דער פינפטער שלב און דער לעצטער שלב איז ממש ביי אונזער תקופה ביי די ביי די חתימה ביי די חותם פון עכו. דאס זענען די בעלי התוס' אין צרפת און און זייער חברים אין צרפת און אין פראווענץ, זיי פירן א גרויסע קאמף אנקעגן לימודי חכמות חיצוניות, בפרט די וואס זיי לערנען די אגדתא אין א אופן פון פילאסעפי, און מען האט אויסגערופן די באקאנטע חרם פון רשבא מיט זיינע חברים אנקעגן די פילאסאפיע. דריי יאר שפעטער, אין שנת מ"ה, דאס איז צוועלף פֿינף און אַכציק, איז דער מקובל רבי שלמה פאטטיט האט נאכאמאל געוואלט אויפלעבן דעם חרם אנטקעגן די מורה, און האט געשריבן בריוו פאר אלע ראשונים סיי אין דייטשלאנד אין פראנקרייך אין איטאליע, עטליכע האבן געענפערט, אז זיי זענען מסכים, אבער ס'איז געווען מנהיגי הדור סיי אין מזרח און סיי אין מערב וואס האבן עס צושטערט. יעצט אין די אין די אין די שלב פון די פון דעם חרם, פון די פולמוס, איז רבי דוד הנגיד פון די פון די מנהיגים אין עכו. און ער שטעלט עס אפ, און למרבה הצער דאס האט גורם געווען מ'האט מחלל געווען דעם קבר פון רמב"ם אין טבריה, דאס איז די ערשטע מאל וואס עס ווערט דערמאנט וואס איז מתועד דער קבר פון רמב"ם אין טבריה, און גלייך נאכדעם איז עכו אונטערגעגאנגען, געקומען די עפעס א פאלק, און פארברענט די גאנצע שטאט, פארשטייט זיך אז זיי האבן געוואלט פארברענען די נוצרים אבער די אידן זענען אויך פארברענט געגאנגען, און דאס איז די חסל תקופת האיובים אין ארץ ישראל. ס'האט זיך טאקע געענדיגט מיט א ביטערע מצב אין ארץ ישראל פון מחלוקת צווישן זיך, ס'איז נישט נאר נישט גענוג וואס מ'האט געליטן פון די גוים, איז דער יצר המחלוקת האט אויפגעגעסן כל חלקה טובה אינעווייניג, אבער כידוע פון צדיקים וואס מ'דארף מסיים זיין יעדע שמועס מיט דבר טוב איז ס'געווען אסאך מקובלים אין די תקופה סיי דא אין עכו און די באקאנסטע מקובל איז געווען רבי יצחק דמן עכו וואס האט איבערגעלאזט א שיינע שאפע מיט ספרים און די רמד"ל, דזשיקטיליה, נאך, די אלע מקובלים קומען ארויף די ערשטע מאל אז ירושלים האט א שטארקע מעלה אין קבלה, עטליכע מקובלים זאגן אז עס איז אקעגן שכינה, עטליכע זענען מחלק אז עס איז דוכרא צי נוקבא, נישט אריינגיין אין דעם, אבער מען זעט פון זיי אז די אז ירושלים איז געווען א נושא וואס האט באנומען די בתי מדרש סיי די ביי די בעלי נגלה און סיי ביי די בעלי נסתר. די קומענדיגע וואך וועט מען ממשיך זיין רעדן פון ירושלים בתקופת הממלוכים.